ליל שישי, פרשת חיי שרה, קאפיטל כ"ד פסוק ז', זאגט אברהם אבינו צו אליעזר, השם דער אייבערשטער אלוקי השמים, דער באשעפער פון די הימל, אשר לקחני וואס ער האט מיך גענומען מבית אבי פון מיין טאטנ'ס הויז ומארץ מולדתי פון מיין געבורטס לאנד, ואשר דיבר לי וואס ער האט גערעדט וועגן מיר, ואשר נשבע לי און וואס ער האט געשוואוירן צו מיר לאמור אזוי צו זאגן. לזרעך צו דיינע קינדער אתן וועל איך געבן את הארץ הזאת דעם לאנד הוא ער ישלח זאל שיקן מלאכו זיין מלאך לפניך פאר דיר ולקחת און דו וועסט נעמען אשה א פרוי לבני פאר מיין זון משם פון דארטן זאגט רש"י השם אלוקי השמים אשר לקחני מבית אבי ולא אמר ואלוקי הארץ אין דעם פסוק דערמאנט ער נישט אז דער אייבערשטער הערשט אויכעט אויף דער ערד ולמעלה אמר ואשביעך וגומר אויבן האט ער יא געזאגט איך וועל דיך באשווערן אין נאמען פונעם אייבערשטן אלוקי השמים ואלוקי הארץ אזוי שטייט אין פסוק ג'. פארוואס דא האט ער נישט געזאגט אויכעט אלוקי הארץ? זאגט רש"י אמר לו, ער האט אים געזאגט, עכשיו יעצט, הוא אלוקי השמים ואלוקי הארץ, יעצט איז ער טאקע דער באשעפער פון אויבן און פון אונטן, שהרגלתיו בפי הבריות, איך האב אים איינגעוואוינט אין די מוילן פון די באשעפענישן, איך האב אויסגעלערנט פאר מענטשן אז ס'איז דא א בורא אויף די וועלט. אבל כשלקחני מבית אבי, וואס אין דעם פסוק רעדט ער אין די צייט וואס דער אייבערשטער האט אים ארויסגענומען פון זיין טאטנ'ס שטוב, היה אלקי השמים ולא אלקי הארץ דעמאלטס איז ער נאר געווען אנערקענט אין די הימלען אלץ די באשעפער אבער נישט דא אויף די וועלט, שלא היו באי עולם מכירים בו ושמו לא היה רגיל בארץ די מענטשן פון די וועלט האבן נאכנישט אנערקענט דעם אייבערשטן זיין נאמען איז נאכנישט געוועזן געוואוינט דא אויף די וועלט. האט אברהם געוואלט אביסל מעורר זיין זיין זכות אז ער האט פארשפרייט די אמונה אויף די וועלט און אין דעם זכות זאל זיין זון טרעפן א זיווג הגון. מבית אבי זאגט רש"י מחרן, וואס זיין טאטע תרח האט געוואוינט אין חרן און אברהם איז אוועקגעגאנגען פון אים, ומארץ מולדתי מאור כשדים. ער איז אוועקגעגאנגען נאך פארדעם פון דער שטאט אור כשדים, וואס דארטן איז ער געבוירן געווארן. ואשר דיבר לי, זאגט רש"י, ס'מיינט נישט גערעדט צו מיר, נאר לצרכי, וועגן מיר, כמו אשר דיבר עלי, אזוי ווי ס'שטייט א פסוק אשר דיבר עלי, איז דא אויך כאילו ס'וואלט געשטאנען ער האט גערעדט וועגן מיר. וכן אזוי אויכעט כל לי, יעדע מאל מען טרעפט די ווארט לי, ולו, ולהם, הסמוכים אצל דיבור נעבן א אויסדרוק פון דיבור, מפורשים ווערט דאס איבערגעטייטשט בלשון על, וועגן, ותרגום שלהם איז עלי, עלוהי, און עליהון, אפילו אויב די תרגום אליין זאגט נישט ממש אזוי, אבער דאס איז די מכוון דערפון. פארוואס? שאין נופל אצל דיבור לשון לי ולו ולהם, ביי דיבור פאסט זיך נישט אז ס'זאל שטיין נאכדעם לי, לו, און להם, ממש גערעדט צו מיר, צו אים, און צו זיי, נאר ס'מוז מיינען וועגן זיי. אלא, וויאזוי וואלט זיך יא געפאסט א אויסדרוק נעבן א לשון פון א דיבור? ס'וואלט געדארפט שטיין אלי, אליו, אליהם. אויב ער וואלט געוואלט זאגן ער האט גערעדט צו מיר, וואלט געדארפט שטיין א לשון פון אלי. ותרגום שלהם. די איבערטייטש פון אלי, אליו און אליהם וואלט געווען עמי, עמיה, עמהון. ממילא ביי א דיבור פאסט זיך נישט א לשון לי וואס זאל מיינען צו מיר מוז עס מיינען וועגן מיר. דער משכיל לדוד איז מסביר, וויבאלד דער אייבערשטער האט פאקטיש גערעדט צו אברהם אבינו און אים געזאגט לזרעך אתן את הארץ הזאת, פארוואס האט ער טאקע נישט געזאגט ואשר דיבר אלי נאר ואשר דיבר לי? זאגט ער ווייל די הבטחה איז געקומען נאך פאר אברהם אבינו האט זיך געמל'ט, וואס דעמאלטס האט ער נאכנישט זוכה געווען צו רעדן מיטן אייבערשטן ממש פנים אל פנים ווי א מענטש רעדט מיט זיין חבר, ווי רשי ברענגט שוין אויבן אין פרשת לך לך אז די שכינה הקדושה האט כביכול גערעדט צו זיך אליין און אברהם האט נאר געהערט, ממילא פאסט זיך די לשון דיבר לי, ער האט גערעדט צו זיך, און איך האב אויכעט געהערט. פירט רשי אויס, אבל אצל אמירה נופל לשון לי ולו ולהם. נעבן א לשון אמירה פאסט זיך ווען יא אז מ'זאל שרייבן לי, לו, און להם, עס זאל מיינען טאקע צו מיר, צו אים, און צו זיי. זאגט רשי ואשר נשבע לי, ווי האט דער אייבערשטער געשוואוירן צו אברהם בין הבתרים, ביי די ברית בין הבתרים, אין פרשת לך. ישלח, טרמיטרא בלעז. פסוק ח'. האט אברהם ווייטער געזאגט צו אליעזר ואם לא תאבה האשה ללכת אחריך, אויב די פרוי וואס דו וועסט אנערקענען אז זי איז א פאסיגע זאך פאר יצחק וועט נישט וועלן גיין נאך דיר, ונקית וועסטו ריין זיין משבועתי זאת פון די שבועה מיינע, רק נאר את בני לא תשיב שמה, מיין זון יצחק טארסטו נישט צוריק קערן אהין. זאגט רשי ונקית משבועתי, וועלכע חלק פון די שבועה ווערט ער יעצט גערייניגט? נאר די לעצטע חלק פון די שבועה וואס ער האט אים געזאגט אשר אנכי יושב בקרבו, וואס מיט דעם זאגן די מפרשים האט ער געמיינט מרבה צו זיין אז אפילו די טעכטער פון ענר אשכול און ממרא וואס אברהם האט געוואוינט צווישן זיי זאל ער אויכעט נישט נעמען. און יעצט אז די אנדערע פון זיין משפחה פון זיין היימלאנד ווילן נישט קומען, ווערסטו ריין פון דעם חלק, וקח לו אשה מבנות ענר אשכול און ממרא, וועסט אים יא מעגן נעמען א פרוי פון די טעכטער פון ענר אשכול און ממרא, און די מפרשים שטעלן זיך אז לכאורה זיי זענען דאך אויך געווען כנעניים, איז דא וואס ענטפערן אז זיי האבן זיך מגייר געווען. איי קען מען דאך נעמען פון אנדערע קאנאניעם און זיי וועלן זיך זיכער אויכעט מגייר זיין, זאגט דער מעגלי צדק זיי וועלן זיך מגייר זיין נאר לשם חתונה צו האבן מיט אברהם'ס זון, אויב איינער איז זיך מגייר כדי חתונה צו האבן מיט א איד דאס איז נישט קיין ריכטיגע גירות, מה שאין כן ענר אשכול און ממרא האבן זיך שוין מגייר געווען נאך פארדעם זיי זענען געווען די בעלי ברית אברהם, ס'איז נישט געווען לשם אישות ממילא פון זיי עט מען ענדערשער נעמען, לכתחילה נעמט מען נישט פון זיי ווייל א גר האט נישט קיין יחוס האט ער ענדערש געוואלט גיין נעמען פון זיין משפחה, אבער אז ער קען נישט נעמען פון זיין משפחה זאל ער נעמען פון זיי. אנדערע זאגן אז ענר אשכול און ממרא זענען געוועזן ארויסגעגאנגען פון די כלל פון די כנעניים וואס זיי זענען געוועזן פארשאלטן, וויבאלד זיי האבן געוואוינט און זענען געווען פארבינדן מיט אברהם אבינו זענען זיי געוועזן אין כלל פון די ואברכה מברכיך וואס דער אייבערשטער האט זיי שוין געבענטשט, ממילא קען ער זיך ערלויבן צו נעמען פון זייערע טעכטער, אבער פארשטייט זיך אז לכתחילה האט ער נאך אלץ געוואלט אז מען זאל נעמען פון זיין לאנד, און נישט נאר דאס, אויב ער וואלט נישט געטראפן פון בתואל'ס טאכטער וואלט ער געדארפט לכתחילה ענדערש גיין צו ישמעאל'ס טעכטער און לוט'ס טעכטער, ווי ס'שטייט שפעטער אין די פסוקים על ימין או על שמאל, ווייל זיי זענען דאך געוועזן פון די משפחה פון אברהם. און ס'איז ענדערש אז מ'זאל נעמען פון זיי ווי פון ענר אשכול און ממרא, נאר אויב יענע וועלן אויכעט נישט קומען, דעמאלטס קען ער נעמען פון ענר אשכול און ממרא. אליעזר'ס טאכטער האט ער אבער נאך אלץ נישט ערלויבט צו נעמען, ווייל אליעזר איז פאקטיש געוועזן א קנעכט פאר אברהם, איז דאך ביי אים מקוים געווארן די עבד עבדים יהיה לאחיו, איז איין ארור מזדווג בברוך, און ער האט ענדערש געוואלט אז מ'זאל נעמען פון די טעכטער פון ענר אשכול און ממרא. זאגט רש"י רק את בני, רק איז א מיעוט הוא, בני מיין זון יצחק אינו חוזר וועט טאקע נישט צוריק גיין, עס מיינט נישט דווקא צוריק גיין ער איז דאך נאך קיינמאל נישט געווען אין חוץ לארץ, נאר ער מיינט צו זאגן ער וועט נישט ארויס גיין פון ארץ ישראל, ס'פאסט נישט אז א עולה תמימה זאל זיין אין חוץ לארץ, אבל יעקב בן בני סופו לחזור, מיין אייניקל יעקב זיין סוף איז יא אז ער וועט ארויס גיין, האט ער מיט דעם געמיינט צו זאגן פאר אליעזר ער זאל איבערגעבן טאקע פאר די מיידל און פאר די משפחה אירע אז די אייניקלעך, דאס הייסט די קינדער זייערע, וועלן זיי יא קענען זען, נאר יצחק אליין וועט קיינמאל נישט קענען קומען באזוכן, אבער זיינע קינדער וועלן שוין יא קענען אהינקומען. פסוק ט', וישם העבד את ידו תחת ירך אברהם אדוניו, דער קנעכט האט געלייגט זיין האנט אונטער די דיכט פון זיין האר אברהם וישבע לו על הדבר הזה, ער האט אים געשוואוירן אויף די זאך. פסוק י', ויקח העבד דער קנעכט האט גענומען עשרה גמלים, צען קעמלען, זאגט די חזקוני ער האט מיטגענומען צען מענטשן וואס זיי רייטן אויף קעמלען כדי ער זאל האבן א מנין, פאר די ברכת אירוסין און די ברכת נישואין, מגמלי אדוניו, די קעמלען זענען געוועזן ספעציעלע באצייכנטע קעמלען פון זיין האר, ווי רש י זאגט אז זיי האבן געהאט א מויל שלאס אויף זיך, און די מפרשים זאגן אז ס'איז געוועזן פשוט די אויסגעקליבנסטע צווישן אלע זיינע קעמלען וואס אויף דעם פלעגט ער רייטן, וילך און ער איז געגאנגען, וכל טוב אדוניו בידו, און די גאנצע גוטס פון זיין האר איז געווען אין זיין האנט, ווי רש י זאגט דאס מיינט א שטר מתנה, וואס ער האט פארשריבן פאר יצחק אויף די גאנצע פארמעגן, אנדערע לערנען, ער האט פשוט מיטגענומען, אבנים טובות און מרגליות, גאלד און זילבער, צו ווייזן פאר זיי, וואס פאר א גוטס ס'ערווארט פאר דעם זון, און פאר די שניר, אז זי זאל מסכים זיין צו קומען. אנדערע זאגן וכל טוב אדוניו בידו, מיינט, חשוב'ע מענטשן וואס האבן זיך געדרייט ביי אברהם, ווי ס'שטייט טאקע שפעטער אין די פסוקים, האנשים אשר עמו. ויקם און ער האט זיך אויפגעהויבן גלייך, ער האט זיך נישט פארזוימט, וילך און איז גלייך געגאנגען מיט א זריזות אל ארם נהריים, צו די שטאט ארם, וואס איז געוועזן צווישן צוויי טייכן, אל עיר נחור, צו די שטאט וואו נחור דער ברודער פון אברהם האט געוואוינט. זאגט רש י מגמלי אדוניו ניכרין היו משאר גמלים זיי זענען געווען דערקענט צווישן אנדערע קעמלען, שהיו יוצאין זמומין, זיי פלעגן גיין מיט א פארמאכטע מויל, מפני הגזל, כדי זיי זאלן נישט רויבן פון אנדערע פעלדער, שלא ירעו בשדות אחרים, זיי זאלן נישט פאשען אין פרעמדע פעלדער, און אלע שטעלן זיך אז לכאורה די אייזל פון ר' פנחס בן יאיר האט זיך אליין געהיטן פון נישט עסן זאכן וואס זענען נישט גע'מעשר'ט און אפילו די בהמתן של צדיקים ברענגט נישט דער אייבערשטער צו א תקלה צו זיי, פארוואס האט אברהם געדארפט מורא האבן? פארוואס האט ער געדארפט פארשפארן די מויל פון זיינע בהמות? ס'איז דא וואס זאגן אז מחמת רוב ענוותנותו האט ער נישט געהאלטן אז ער איז ביי די מדריגה, אנדערע זאגן ער האט זיך נישט געוואלט פארלאזן אויף א נס, דער חתם סופר זאגט אז באמת וואלט עס טאקע נישט אויסגעפעלט, ער האט עס נאר געטון אזוי צוליב מראית העין. ווייל די טבע פון א קעמל איז אז ער איז מעלה גרה, ווען מענטשן וועלן אים זען ווי ער גייט נעבן פרעמדע פעלדער און האלט אינמיטן קייען וועט מען מיינען אז ער האט אפגעריסן פון אנדערע פעלדער, ממילא האט ער געמוזט צומאכן די מויל זאל נישט קענען זען ווי ער קייט. זאגט רש י וכל טוב אדוניו בידו שטר מתנה כתב ליצחק על כל אשר לו, ער האט געשריבן א שטר מתנה פאר יצחק אויף זיין גאנצע פארמעגן כדי שיקפצו לשלוח לו בתם זיי זאלן שפרינגען און שנעל מסכים זיין צו שיקן פאר אים זייער טאכטער. ארם נהריים בין שתי נהרות יושבת, ס'זיצט צווישן צוויי טייכן. פסוק י א, ויברך הגמלים מחוץ לעיר, אליעזר ווען ער איז אנגעקומען נאך אינעם זעלבן טאג צו די שטאט פון נחור, האט ער געמאכט הויערן די קעמלען אינדרויסן פונעם שטאט אל באר המים, ביי דעם ברונעם וואסער, א ברונען איז א פלאץ פון ווי די בהמות פלעגן טרינקען, לעת ערב, ס'איז געוועזן דעמאלטס פאר נאכט, לעת צאת השואבות, די צייט וואס אלע שעפערינס קומען ארויס אנשעפן וואסער. זאגט רש י ויברך הגמלים הרביצם, ער האט זיי געמאכט הויערן, און וויבאלד ער האט זיי אראפגעהויערט אויף די קניען, הייסט דאס ויברך, ברך מיינט א קני, די מפרשים זאגן אז א קעמל איז זייער הויעך און זיין פיס האט צוויי קניען, מען דארף עס צוויי מאל צאמלייגן כדי ער זאל קענען זיך געהעריג אראפלייגן. פסוק י ב, ויאמר האט אליעזר געדאווענט און געזאגט, השם דער אייבערשטער אלוקי דער באשעפער אדוני אברהם פון מיין האר אברהם, הקרה נא לפני היום, מאך טרעפן פאר מיר היינט, ועשה חסד עם אדוני אברהם, טו א גענאדע מיט מיין האר אברהם. פסוק י ג, הנה אנכי ניצב על עין המים, איך שטיי דא ביי דעם קוואל וואסער, א קוואל איז די מקור פון ווי די אלע וואסער קומט ארויס פון אונטער די ערד, דארט איז א פלאץ פון ווי מענטשן טרינקען, ס'איז קלארערע, ריינערע און קעלטערע וואסער. איז ער פאר זיך האט ער געזאגט אז ער שטייט ביי די עין המים, פריער ביי די קעמלען האט ער זיי אראפגעזעצט ביי די באר המים, אזוי איז דער מלבים מסביר דעם חילוק, ובנות אנשי העיר יוצאות לשאוב מים, די טעכטער פון די מענטשן פונעם שטאט גייען ארויס צו שעפן וואסער. פארוואס טאקע האט ער געמאכט דעם סימן פונקט אינדרויסן פונעם שטאט, זאגט דער חזקוני, ווייל אין די שטאט ווען דאס מיידל געפינט זיך נעבן אירע עלטערן קען מען נאך נישט זען אויף איר אז זי האט אייגענע גוטע מידות, ווייל ס'קען זיין אז זי טוט נאר אזוי ווייל מ'האט איר אזוי אויסגעלערנט, זי וויל געפעלן פאר איר ארומיגע, אבער אינדערויסן פונעם שטאט ווי קיינער באטראכט איר נישט, דארטן קען מען זיך איבערצייגן איר אייגענע חכמה, איר אייגענע מידות טובות. פסוק י ד. והיה און עס וועט זיין הנערה דאס מיידל אשר אומר אליה וואס איך וועל זאגן צו איר הטי נא כדך, נייג, איך בעט דיך, דיין קריגל, ואשתה און איך וועל טרינקען, ואמרה און זי וועט זאגן שתה טרינק וגם גמליך אשקה, אויך דיינע קעמלען וועל איך אנטרינקען, אותה הוכחת, איר האסטו אויפגעוויזן לעבדך ליצחק אז זי איז פאסיג פאר דיין קנעכט יצחק, ובה אדע, און מיט איר זאל איך וויסן כי עשית חסד עם אדוני אז דו האסט געטון א גענאדע מיט מיין האר.

ס'איז א לשון תחינה, א געבעט, הודע לי בה, מאך מיר וויסן מיט איר, ווייל ס'קען נישט טייטשן מיט איר וועל איך וויסן, ווייל ער האט דאך נאכנישט געוואוסט אויב זי שטאמט פון אברהם אבינו'ס משפחה. נאר וואס דען, נאכדעם וואס די סימן וועט זיך ארויסשטעלן ריכטיג, אז זי וועט זאגן איך גיי דיך אנטרינקען, דעמאלטס וויל איך אויך זיך איבערצייגן אז דו האסט געטון א חסד מיט מיין האר, אויב זי וועט זיין פון זיין משפחה, זאגט רש י כי עשית חסד אם תהיה ממשפחתו, טאמער זי וועט זיין פון זיין משפחה והוגנת לו און פאסיג צו אים, אדע וויל איך וויסן כי עשית חסד אז דו האסט געטון א חסד. פסוק ט ו, ויהי הוא, ס'איז געוועזן ער, ווי ס'שטייט הוא מיינט אז די שכינה איז דארטן געוועזן, טרם כלה לדבר, נאך פאר ער האט געענדיגט רעדן, והנה רבקה יוצאת, זאגט די מלבי"ם והנה מיינט א חידוש'דיגע זאך, ס'איז נישט געווען די סדר פון רבקה, א קליין מיידל וואס איז אויפגעצויגן געווארן אין א רייכע שטוב פול מיט קנעכט און דינסטן, אז זי זאל אליינס ארויסגיין שעפן די וואסער, יעצט האט דער אייבערשטער צוגעפירט אז זי זאל אליינס ארויסגיין. אשר ילדה וואס זי איז געבוירן געווארן לבתואל בן מלכה, וואו ס'שטייט בתואל שטייט אז ער איז געוועזן א זון פון מלכה וואס זי איז געוועזן די פרוי פון נחור, און נישט זיין פילגש, אשת נחור, זי איז געווען די ווייב פון נחור, אחי אברהם, וואס ער איז געווען די ברודער פון אברהם, וכדה על שכמה, איר קריגל האט זי געהאלטן אויף איר אקסל. פסוק ט"ז, והנערה און דאס מיידל טובת מראה מאוד, זי האט געהאט זייער א גוטע אויסזען, בתולה, זי איז נאך געווען א בתולה, ואיש לא ידעה, און א מענטש האט נאכנישט געוואוינט מיט איר, ותרד העינה, זי האט אראפגענידערט צום קוואל, ותמלא כדה, זי האט אנגעפילט איר קריגל, ותעל, און זי איז ארויפגעקומען, זאגט רש"י בתולה ממקום בתולים ואיש לא ידעה שלא כדרכה, איי וואס איז די חידוש? נאר לפי שבנות הגוים היו משמרות מקום בתוליהן, די פלאץ פון די בתולים פלעגן זיי היטן, און מפקירות עצמן ממקום אחר פון א אנדערע פלאץ פלעגן זיי זיך מפקיר זיין, העיד על זו שהיא נקיה מכל, האט די פסוק מעיד געווען אז זי איז ריין פון אלע פראבלעמען, ואיש לא ידעה, קיינער האט נאך קיינמאל נישט געוואוינט מיט איר אויף סיי וועלכן אופן. אנדערע טייטשן ואיש לא ידעה, קיין מאן האט איר נישט געקענט, זי איז געווען זייער א באשיידענע, כל כבודה בת מלך פנימה, זי האט זיך קיינמאל נישט געדרייט אין די גאסן. פסוק י"ז. וירץ העבד לקראתה, דער קנעכט איז איר אקעגן געלאפן, ויאמר און ער האט געזאגט, הגמיאיני נא, שלינג מיר אן, מעט מים, אביסל וואסער מכדך פון דיין קריגל, זאגט רש"י וירץ העבד לקראתה, וואס איז די פשט פון לקראתה? געווענליך לקראתה מיינט ווען איינער גייט אין איין ריכטונג און די אנדערע גייט אקעגן יענעם, ביידע גייען איינע אקעגן די אנדערע. דא אבער לכאורה האט זי זיך אויפגעהויבן און אנגעהויבן אוועקגיין שוין פון דעם קוואל, און ער איז איר נאכגעלאפן, וואלט נישט געפאסט די אויסדרוק לקראתה, נאר לקראתה מיינט וועגן ער האט געזען אז עפעס איז געשען לקראתה, לפי שראה ווייל ער האט געזען, שעלו המים לקראתה די וואסער איז אקעגן געקומען אקעגן איר. ווי ס'שטייט אין מדרש אז מ'לערנט דאס ארויס ווייל אין די פריערדיגע פסוק שטייט ותמלא כדה, ס'שטייט נישט ותשאב אז זי האט געדארפט שעפן, ווייל זי איז אנגעקומען אהין מיטן קריגל איז די וואסער ארויפגעקומען און זי האט גלייך געקענט געבן א נעם די וואסער, זי האט נישט געדארפט שטיין און ארויפשעפן פון אונטן, הגם שפעטער שטייט יא אז זי האט געדארפט שעפן דאס וואסער אין פסוק כ', ותשאב לכל גמליו איז דער רמבן זאגט אז א נס געשעהט נאר די ערשטע מאל, ס'דארף נישט א גאנצן צייט געשעהן א נס, מעגלי צדק זאגט אז ווען ס'האט זיך געהאנדלט פון טרינקען פאר מענטשן, פאר רבקה אליין האט זי אנגעשעפט די ערשטע מאל פאר זיך, איז די וואסער ארויפגעקומען, ווייל די וואסער האט געוואלט האבן א תיקון אז זי זאל עס טרינקען, שפעטער אבער ווען מען האט געשעפט פאר די קעמלען, איז די וואסער נישט אליינס ארויפגעקומען און מען האט עס געדארפט שעפן. די קדושת לוי זאגט אז ווען זי שעפט וואסער פאר זיך צו טרינקען, איז דאך עס נישט קיין מצוה, האט זי זיך נישט געדארפט מטריח זיין ממילא איז די וואסער ארויף געקומען, אבער שפעטער ווען זי האט אנגעטרינקען פאר די קעמלען דאס איז דאך א מצוה פון גמילות חסד פאר אליעזר עבד אברהם, האט מען געוואלט זי זאל זיך אליינס מטריח זיין אין די מצוה ס'זאל איר נישט אנקומען גרינג, און פארדעם איז די וואסער נישט ארויף געקומען און זי האט עס געדארפט אנשעפן. זאגט רשי הגמיאיני נא, לשון גמיעה הומיר בלעז, דאס מיינט א שלינג. פסוק י ח, ותאמר האט זי געזאגט שתה אדוני, טרינק מיין האר, נישט נאר א שלינג וועל איך דיר געבן, נאר איך וועל דיר געבן אסאך צו טרינקען, ותמהר און זי האט זיך צוגעאיילט ותורד כדה על ידה, זי האט אראפגענידערט דעם קריגל אויף איר האנט ותשקהו און זי האט אים אנגעטרינקען, זאגט רשי ותורד כדה מעל שכמה, זי האט עס שוין געהאט ארויפגעלייגט אויף איר אקסל און זי האט עס צוריק אראפגענידערט און אים אנגעטרינקען. פסוק י ט, ותכל להשקותו, זי האט געענדיגט אים אנצוטרינקען, זי האט געהאלטן דעם קריגל ביי זיין מויל א גאנצן צייט, און אויפגעהויבן העכער העכער, ער זאל זיך נישט דארפן אפילו צובייגן קיין טראפ, ביז ער האט געענדיגט טרינקען, און דער אור החיים הקדוש זאגט, אז ס'שטייט נישט דא אז ער האט געענדיגט טרינקען, נאר זי האט געענדיגט אים אנצוטרינקען, ווייל זי האט נישט געוואלט ער זאל זיך איבערטרינקען, א מענטש וואס ער איז פארמאטערט פונעם וועג, קען נישט מבחין זיין ווען ער האט שוין גענוג געטרינקען ער קען טרינקען צופיל און ס'קען אים שאטן. זי האט יא געקענט אויסרעכענען און זי האט אים אנגעטרינקען פונקטליך וויפיל ער האט געדארפט און נישט מער. ותאמר און נאכדעם האט זי געזאגט גם לגמליך אשאב, אויכעט פאר דיינע קעמלען וועל איך אנשעפן, עד אם כלו לשתות ביז זיי וועלן ענדיגן צו טרינקען. פארוואס האט זי נישט פארדעם גערעדט פון דעם אז זי גייט געבן פאר די קעמלען? איז דא וואס זאגן אז זי האט נישט געוואלט זאגן אזוי ווי אליעזר האט געזאגט אין זיין תנאי ואמרה שתה וגם גמליך אשקה וואס דאס איז אביסל א פחיתות הכבוד צאמצושטעלן דעם מענטש און די בהמה אינעם זעלבן זאץ פארדעם האט זי קודם געגעבן פאר אים צו טרינקען און נאכדעם גערעדט פון געבן פאר די קעמלען דער אור החיים הקדוש זאגט אז ווען זי וואלט ווען געזאגט פארדעם אז זי גייט נאך אנשעפן פאר אלע קעמלען וואלט ער געטרינקען זייער ווייניג. וויסנדיג אז זי האט נאך א גרויסע עבודה, זי דארף נאך אנשעפן פאר די אלע קעמלען, איז קודם האט זי נאר גערעדט פון זיין טרינקען, זאל ער טרינקען וויפיל ער דארף, און נאכדעם האט זי גערעדט פון אנטרינקען אויכעט פאר די קעמלען. דער ספורנו זאגט אז זי האט געווארט ביז ער האט געענדיגט טרינקען און זי האט נישט גערעדט צו אים ווען ער האלט אינמיטן טרינקען, ווייל אפשר וועט ער ענטפערן אויכעט און אין מסיחין בסעודה שמא יקדים קנה לושט. זאגט רשי עד אם כלו, הרי אם משמש בלשון אשר, די אם איז נישט קיין ספק אויב, נאר ווען, ווען זיי וועלן ענדיגן טרינקען. אם כלו, תרגום אונקלוס די ספקון, שזו היא גמר שתייתן כששתו די ספוקן, ס'מיינט נישט אז זיי גייען אויסטרינקען די גאנצע וואסער וואס איז דא אין די רינע, נאר ווען זיי וועלן האבן געטרינקען גענוג וויפיל זיי דארפן, דעמאלטס הייסט עס אז זיי האבן געענדיגט טרינקען. פסוק כ, ותמהר און זי האט זיך צוגעאיילט ותער כדה אל השוקת, זי האט אויסגעלערט איר קריגל צו דעם רינע וואס איז געוועזן דארטן פאר די בהמות צו טרינקען דערפון, ותרץ עוד אל הבאר לשאוב, זי איז געלאפן נאכאמאל צו די ברונעם צו שעפן, אונז האבן געשמועסט אז פון די ברונעם פלעגט מען שעפן פאר די בהמות, ותשאב לכל גמליו, זי האט אנגעשעפט פאר אלע זיינע קעמלען. זאגט רשי ותער לשון נפיצה, א לשון פון אויסגיסן. והרבה יש בלשון משנה, מען טרעפט א לשון המערה מכלי אל כלי, ער גיסט אריבער פון איין כלי צום צווייטן. ובמקרא יש לו דומה, מען טרעפט אין פסוקים אויכעט אזא מין לשון, אל תער נפשי, לער נישט אויס מיין זעל, אשר הערה למוות נפשו האט אויסגעלערט זיין זעל צום טויט. השוקת זאגט רש י אבן חלולה, א הוילע שטיין ששותים בה הגמלים וואס די קעמלען טרינקען פון דארט. פסוק כ א, והאיש משתאה לה, דער מענטש האט זיך פארוואונדערט און איז געשטאנען אזוי ווי פארוויסטעט וועגן איר, מחריש ער האט געשוויגן לדעת צו וויסן ההצליח ה' דרכו צו דער אייבערשטער האט מצליח געווען זיין וועג אם לא אדער נישט. זאגט רש י, משתאה לשון שאיה, א לשון פון א פארוויסטונג, כמו שאו ערים תשאה שממה, משתאה משתומם ומתבהל, ער איז געוועזן נבהל ונשתומם, על שראה ווייל ער האט געזען דבריו קרובים להצליח, ס'איז נאנט צו זיין מיט א פולשטענדיגע הצלחה, אבל אינו יודע, ער האט אבער נאכנישט געוואוסט איין וויכטיגע פרט, אם ממשפחת אברהם היא אם לאו, אויב זי שטאמט פון אברהם'ס משפחה אדער נישט. זאגט רשי ואל תתמה בתיו של משתאה, וואונדער דיך נישט אויף דעם תיו, ווי קומט עס דא אריין אין די ווארט משתאה? שאין לך תיבה, ס'איז נישט דא קיין ווארט שתחילת יסודה שין, וואס די יסוד הייבט זיך אן מיט א שין, ומדברת בלשון מתפעל און ס'רעדט פון א לשון מתפעל אזוי ווי דא, שאין תיו מפרידה בין שתי אותיות של עיקר היסוד, וואס א תיו זאל נישט איבערהאקן צווישן די צוויי אותיות פונעם יסוד, כגון, משתאה, די ווארט דא איז מגזירת שאה,

ואונקלוס תרגם לשון שהייה דער תרגום זאגט אז משתהה מיינט ער האט זיך פארזוימט. ער זאגט וגברא שהי, דער מענטש האט זיך פארזוימט, שוהה ועומד במקום אחד, ער איז געשטאנען און זיך פארזוימט אויף איין פלאץ לראות צו זעהן היצליח השם דרכו. זאגט רש"י ואין לתרגם שתה, איין זאך וואס מען קען נישט טייטשן אז משתהה זאל מיינען ער האט געטרינקען, שהרי אינו לשון שתייה, ס'קען נישט זיין קיין לשון פון טרינקען, שאין אל"ף נופלת בלשון שתייה. ביי די אויסדרוק פון שתיה וואלט זיך נישט געפאסט די אות אלף אין דעם ווארט. משתהאי אישטורדישו"ן בלע"ז. משתהאי לה מיינט משתומם עליה, ער האט זיך פארוואונדערט וועגן איר. כמו אמרי לי אחי הוא, מיינט נישט זאג צו מיר, נאר וועגן מיר. און כמו וישאלו אנשי המקום לאשתו, מיינט אז מען האט געפרעגט אויף זיין פרוי. פסוק כ"ב, ויהי און ס'איז געווען כאשר כלו הגמלים לשתות ווען די קעמלען האבן געענדיגט צו טרינקען, ויקח האיש האט דער מענטש גענומען נזם זהב, א גאלדענע נאז באנד, נזם קען אויך טייטשן אויעררינגלעך, אבער דא מיינט עס קלאר עפעס וואס איז געגאנגען אויפן פנים, ווי ס'שטייט שפעטער אין די פסוקים אז ער האט עס געלייגט אויף איר נאז, און דער אבן עזרא זאגט אז דאס מיינט נישט אז מ'האט געמאכט א לאך אין די נאז אזוי ווי מ'טייטשט געווענליך א נאז באנד, נאר דאס האט עפעס אראפגעהאנגען פון א פאדעם וואס איז געוועזן אנגעקניפט אויפן שטערן און ס'איז געגאנגען אויף די נאז. בקע א האלבע שקל משקלו איז געווען זיין וואג, ושני צמידים און צוויי האנט-באנדן על ידיה האט ער געלייגט אויף אירע הענט, עשרה זהב, צען, שקלים פון גאלד משקלם איז געווען זייער וואג. זאגט רש"י בקע, פארוואס דארף מען די פסוק זאגן וויפיל ס'האט געוואויגן? ס'איז נישט געווען עפעס א מורא'דיג חשוב'ע סכום א האלבע שקל אז מ'זאל דאס דארפן דערמאנען, נאר דאס איז א רמז לשקלי ישראל, די שקלים וואס די אידן וועלן געבן, וואס דאס איז א בקע לגלגלת, פאר יעדן קאפ האט מען געגעבן א האלבן שקל. ושני צמידים איז א רמז לשני לוחות מצמדות, די צוויי לוחות וואס זענען געוועזן באהאפטן ווייל אין פסוק שטייט שני צמידים, צמידים אליין וואלט איך שוין פארשטאנען אז דאס איז צוויי, פארוואס דארף שטיין שני? נאר ס'קומט מען זאגן אז דאס א רמז אויף די שני לוחות הברית. מ'קען אפשר זאגן וואס איז דעם מצמדות? דער מגלה צדק זאגט אין פרשת עקב, רש"י זאגט דארטן אז די צוויי לוחות זענען געוועזן אייניג, זאגט ער אויף די רעכטע לוח איז געשטאנען די מצוות פון בין אדם למקום, און אויף די לינקע זייט איז געשטאנען די מצוות פון בין אדם לחבירו, זאגט ער רש"י וויל ארויסברענגען אז די מצוות פון בין אדם לחבירו זענען פונקט אזוי חשוב און וויכטיג ווי די מצוות שבין אדם למקום, ס'גייט האנט אין האנט. איז דא איז דאך אויך געווען די פראבע אויף רבקה צו זי איז אויסגעהאלטן אין ענינים שבין אדם לחבירו, ממילא האט ער מיט דעם מרמז געווען לשני לוחות מצומדות אז מען קען נישט האלטן נאר די ענינים שבין אדם למקום, מען דארף אויך האלטן די מצוות שבין אדם לחבירו, ס'גייט האנט אין האנט, ס'איז ביידע אייניג חשוב. אויך דאס אז ס'איז א רמז אויף די בקע לגלגלת, זאגן די מפרשים, האט ער געוואלט מרמז זיין מיט דעם דעם ענין פון אחדות, וואס פאר דעם האט מען דאך געגעבן א האלבן שקל, וואס צוויי אידן אין איינעם האבן צוזאמגעשטעלט איין שקל. עשרה זהב משקלם, זאגט רש"י רמז לעשרת הדיברות שבהן, דאס איז געווען א רמז אויף די עשרת הדיברות וואס שטייען אויף די צוויי לוחות. פסוק כג, ויאמר האט ער געזאגט בת מי את, וועמענס טאכטער ביסטו, הגידי נא לי, דערצייל מיר נאר, ווייל ס'איז נישט גענוג אז זי זאל זאגן ווער איר טאטע איז, פון איר טאטנ'ס נאמען וועט ער נאכנישט וויסן אויב זי שטאמט פון אברהם'ס משפחה, האט ער געזאגט, דערצייל מיר פונקטליך די גאנצע יחוס, אזוי לערנט דער אלשיך הקדוש, און פון דעם האט זי פארשטאנען אז זי דארף אויסרעכענען וועמענס זון ער איז, און זי האט טאקע אזוי געזאגט. היש בית אביך מקום לנו ללין, איז דא אין דיין טאטנ'ס שטוב א פלאץ פאר אונז צו נעכטיגן? זאגט רש"י ויאמר בת מי את, לאחר שנתן לה שאלה, נאכדעם וואס ער האט געגעבן די צירונגען האט ער איר געפרעגט ווער זי איז, לפי שהיה בטוח בזכותו של אברהם שהצליח הקדוש ברוך הוא דרכו, ער איז געווען פארזיכערט אין אברהם אבינו'ס זכות אז דער אייבערשטער האט מצליח געווען זיין וועג, און אז עס וועט זיך זיכער ארויסשטעלן אז זי שטאמט פון זיין משפחה. די מפרשי הפשט לערנען אבער אז דאס וואס שטייט אין די פריערדיגע פסוק ויקח האיש מיינט נאכנישט אז ער האט עס געגעבן, נאר ער האט עס ארויסגענומען און געהאלטן גרייט צו געבן, און הערשט נאכדעם וואס ער האט געפרעגט ווער זי איז און זי האט געענטפערט אז זי איז פון אברהם'ס משפחה, דעמאלטס האט ער עס געגעבן, אזוי ווי עס שטייט טאקע שפעטער ווען ער האט פארציילט די מעשה פאר לבן און בתואל האט ער דאך געזאגט דעם סדר. די שני צמידים על ידיה זאגן די מפרשים אז ס'איז געוועזן ממש צוגעפאסט צו אירע הענט און דאס איז געווען עפעס א שטיקל ראיה אז זי איז די פאסיגע כלה, ער האט דאך נישט געקענט וויסן וועלכע מאס האנט ער גייט אנטרעפן ביי די מיידל, און אז ס'האט זיך אזוי גוט צוגעפאסט זעט מען פון דעם אליין אז זי איז די פאסיגע זיווג. זאגט רש"י ללין, לינה אחת, ללין מיינט איין נעכטיגונג, איין נאכט. לין איז א שם דבר, והיא אמרה ווען זי האט געענטפערט האט זי געזאגט ללון מיט א ו', כמה לינות, אפילו אסאך נעכט קען מען דארט איבערנעכטיגן. פסוק כד, ותאמר אליו האט זי געזאגט צו אים, בת בתואל אנכי, איך בין די טאכטער פון בתואל, וואס דער בתואל איז בן מלכה, דער זון פון מלכה אשר ילדה לנחור, וואס זי האט אים געבוירן צו איר מאן נחור, האט ער שוין קלאר געוואוסט אז דאס איז פון אברהם'ס משפחה. זאגט רש"י בת בתואל, השיבתו, זי האט אים געענטפערט על ראשון ראשון, אויף די ערשטע פראגע ערשט ועל אחרון אחרון, וואס דאס איז א סימן פון חכמה, דאס איז איינע פון די זאכן וואס א חכם טוט אז ער ענטפערט אויף ראשון ראשון ועל אחרון אחרון. פסוק כ ה, ותאמר אליו האט זי ווייטער געזאגט צו אים אויף די צווייטע פראגע זיינע, גם תבן, גם מספוא רב עמנו, אויכעט שטרוי און אנדערע שפייז פאר די קעמלען איז דא אסאך מיט אונז, גם מקום ללון, אויך איז דא פלאץ איבערצונעכטיגן אסאך נעכט.

פסוק כ ז, ויאמר און ער האט געזאגט, ברוך השם, געלויבט דער אייבערשטער אלוקי אדוני אברהם דער באשעפער פון מיין האר אברהם, אשר לא עזב חסדו ואמיתו מעם אדוני, ער האט נישט פארלאזט זיין גענאדע און זיין אמת פון מיין האר, אנכי בדרך, איך אין דעם גראדן וועג, נחני השם האט מיך דער אייבערשטער גלייך געפירט בית אחי אדוני, אין די שטוב פון די ברידער פון מיין האר. זאגט די רבינו בחיי, ער האט מרמז געווען דא די ענין פון קפיצת הדרך, ער האט אנגעהויבן גיין אויף דעם וועג און האט געמיינט ס'וועט זיין א לאנגע וועג, און פלוצלינג האט ער זיך געטראפן בית אחי אדוני. זאגט רש י בדרך, דרך המזומן, די צוגעגרייטע וועג, דרך הישר, די גראדע וועג, באותו דרך שהייתי צריך, די וועג וואס איך האב געדארפט גיין. וכן אזוי אויך כל בית ולמד והא המשמשים בראש התיבה וואס באדינען אנהייב פון די ווארט ונקודים בפתח, ס'איז געפינטלט מיט א פתח, מדברים רעדן בדבר הפשוט פון א פשוט'ע זאך שנזכר כבר במקום אחר אדער איז עס שוין דערמאנט געווארן אויף א צווייטן פלאץ, או שהוא מבורר וניכר באיזה מדבר, ס'איז קלאר און דערקענבאר פון וועלכן זאך מ'רעדט. פסוק כ ח, ותרץ הנערה און דאס מיידל איז געלאפן ותגד און זי האט דערציילט לבית אמה, צו איר מאמע'ס שטוב, כדברים האלה אזוי ווי די זאכן, זאגט רש י לבית אמה, דרך הנשים היתה להיות להן בית לישב בו למלאכתן, די פרויען האבן געהאט א באזונדערע הויז ווי זיי פלעגן זיצן און ארבעטן, ואין הבת מגדת אלא לאמה, די סדר פון א טאכטער אז זי פארציילט נאר פאר איר מאמע. ס'איז דא א פשט אין די מפרשים. אז דער בתואל איז נישט געווען קיין חשוב'ער מענטש, ער האט נישט געהאט אזא שטארקן ווארט אין שטוב, ווי מען קען זיך איבערצייגן שפעטער אויך, ויען לבן ובתואל, שטייט אין רמבן אויך אין פרשת ויצא, אז לבן האט נישט געוואלט מען זאל אים אנרופן בן בתואל, ווייל דער בתואל האט געהייסן עפעס א פראסטער ביליגער מענטש, ממילא איז זי געלאפן ענדערשער צו די מאמע פארציילן, די מאמע האט געפירט די שטוב ווערטשאפט. פסוק כט, ולרבקה אח, רבקה האט געהאט א ברודער ושמו לבן, זיין נאמען איז געווען לבן, וירץ לבן אל האיש החוצה אל העין, לבן איז געלאפן צו דעם מענטש אינדערויסן צו דעם קוואל, זאגט רש י וירץ, למה רץ, פארוואס איז ער געלאפן, האט ער אים דען געוואלט אריינברענגען אויף געסטעריי, און ועל מה רץ, אפילו ווען יא, וואס דארף ער אזוי לויפן, וואס קען ער נישט גיין רואיג, אלא נאר, ס'א המשך מיט די קומענדיגע פסוק, ויהי כראות את הנזם, ער האט געזען די צירונגען וואס ער האט איר געגעבן, אמר האט ער געזאגט עשיר הוא זה, דער איז דאך אן עושר, ונתן עיניו בממון האט ער געלייגט אן אויג אויף דאס געלט, ווי ס'שטייט טאקע אין מדרש אז ער האט אים געוואלט הרג'ענען און נעמען דאס געלט, נאר אליעזר האט געזאגט א שם, און אלע קעמלען מיט אים אינאיינעם האבן זיך אויפגעהויבן הויעך, און אזוי האט ער נישט געקענט צוקומען צו אים. פסוק ל'. ויהי ס'איז געווען כראות ווען ער האט געזען את הנזם די נאז באנד, ואת הצמידים און די האנט בענדער, על ידי אחותו אויף די הענט פון זיין שוועסטער, וכשמעו ווען ער האט געהערט את דברי רבקה אחותו לאמר, די ווערטער פון זיין שוועסטער רבקה אזוי צו זאגן, כה דבר אלי האיש אזוי האט גערעדט צו מיר דער מענטש, ויבוא אל האיש, ער איז געקומען צו דעם מענטש, והנה עומד על הגמלים, רש"י טייטשט ער איז געשטאנען נעבן די קעמלען על העין נעבן דעם קוואל, זאגט רש"י על הגמלים לשמרם, ער האט אפגעהיטן די קעמלען, כמו והוא עומד עליהם, וואס עס שטייט ביי אברהם און די מלאכים לשמשם ער איז געשטאנען נעבן זיי, זיי צו באדינען. אדער ווי אונז האמיר אויסגערעדט פון מדרש, אז די קעמלען זענען געשטאנען על העין, העכער דעם קוואל, אין די לופטן, און ער איז נאך געשטאנען העכער דעם. זאגט דער אור החיים הקדוש לויט דעם פארשטייט מען די קומענדיגע פסוק האט ער געזאגט בוא ברוך השם, למה תעמוד בחוץ. געווענליך וואלט מען געדארפט זאגן פארוואס שטייסטו אינדערויסן? קום אריין! נישט קום און נאכדעם פארוואס שטייסטו אינדערויסן? אבער וויבאלד אליעזר איז געווען אין די לופט האט ער קודם געדארפט זאגן בוא ברוך השם, קום אראפ פון די הייעך, און נאכדעם למה תעמוד בחוץ, קום אריין אין שטוב. פסוק ל"א. ויאמר, האט לבן געזאגט צו אליעזר, בוא ברוך השם, שטייט אין תרגום יונתן אז אליעזר האט אויסגעזען אזוי ווי אברהם, האט ער געמיינט אז דאס איז אברהם, האט ער אים אנגערופן, דער געבענטשטער פונעם אייבערשטן. די חזקוני זאגט אז אליעזר איז ארויסגעגאנגען מכלל ארור צו כלל ברוך, מען האט אים געמעגט אנרופן ברוך השם ווייל ער האט אזוי געטריי באדינט אברהם אבינו, למה תעמוד בחוץ, פארוואס שטייסטו אינדערויסן, ואנכי פיניתי הבית, כ'האב אויסגערוימט די הויז, ומקום לגמלים, ס'איז דא פלאץ אויכעט פאר די קעמלען. זאגט רש"י, פיניתי הבית, מעבודת אלילים פון עבודה זרות. אויב זאל עס מיינען סתם געמאכט פלאץ, רבקה האט דאך שוין געזאגט פריער אז ס'איז דא פלאץ ביי איר טאטן אין שטוב אים אריינצונעמען, נאר וואס דען ס'מיינט אז ער האט אויכעט אויסגערוימט די עבודה זרות, און לכאורה איז דאך שווער, אויב זיי האבן געדינט עבודה זרה, וואס האט אברהם אויפגעטון מיט נעמען א טאכטער פון אזא שטוב, און וואס איז דאס אנדערש ווי די טעכטער פון כנען? איז די כלי יקר, אויבן אין די סדרה איז ער מסביר אז די בנות כנען איז די שלעכטע נאטור פון זייערע עלטערן אריבערגעגאנגען צו זיי, ווייל זיי זענען געווען זינדיג מיט זנות און פארשידענע אנדערע תאוות וואס קומט מצד החומר, וואס דאס איז א זאך וואס די טאטע און די מאמע לייגן אריין אין א קינד און ס'גייט ווייטער בירושה. עבודה זרה איז אן ענין פון א שלעכטע אמונה, וואס דאס האט צו טון מיטן שכל, שכל דאס קומט פון אייבערשטן אליין, דאס קומט פון די נשמה, ממילא האט ער געוואלט אז מען זאל נעמען פון א שטוב וואו ס'איז נישטא קיין פארדארבענע מידות, אפילו אויב זיי דינען עבודה זרה, די שלעכטע השקפות, די שלעכטע דעות, גייט נישט אריבער צו די קינדער, אבער מען זאל נישט נעמען פון די בנות קנען, וואס זייערע פארדארבענע מידות, דאס גייט יא אריבער צו די קינדער. פסוק לב, ויבוא האיש הביתה, אליעזר איז אריין געקומען צו זיי אין שטוב, ויפתח הגמלים, לבן האט אויפגעמאכט די מויל שלאס פון די קעמלען, ויתן תבן ומספוא לגמלים, ער האט אנגעפיטערט די קעמלען מיט זייערע שטרוי און עסן, ומים און ער האט צוגעשטעלט וואסער לרחוץ רגליו, אז אליעזר זאל זיך וואשן זיינע פיס, ורגלי האנשים אשר איתו, און די פיס פון די מענטשן וואס זענען געווען מיט אים. זאגט רש"י ויפתח התיר זמם שלהם, ער האט אויפגעמאכט זייער מויל שלאס, שהיה סותם את פיהם, ער פלעגט דאך פארמאכן זייערע מיילער, שלא ירעו בדרך בשדות אחרים, אז אויפן וועג זאלן זיי נישט פאשן אין אנדערע פעלדער. זאגט די חזקוני, פארוואס האט ער זיי געגעבן וואסער זיך צו וואשן די פיס? אויבן אין פרשת וירא איז געשטאנען אז אברהם האט פארלאנגט מען זאל זיך אפוואשן די פיס פון די שטויב, ווייל די אראבער פלעגן זיך בוקן צו די שטויב פון זייערע פיס, אבער לבן איז דאך געוועזן אן עובד עבודה זרה, פארוואס האט ער צוגעשטעלט וואסער אז מען זאל אוועקוואשן די עבודה זרה פון די שטויב? זאגט ער ער האט טאקע געדינט די עבודה זרה, אבער א צווייטע סארט עבודה זרה פון וואס ער האט געדינט, דאס האט ער נישט געקענט סובל זיין, זיין געטשקע דאס יא, אבער יענעמ'ס געטשקע שוין נישט, ממילא האט ער פארלאנגט אז מען זאל זיך אפוואשן די שטויב פון די פיס.